מיר ווילן דא מקדים זיין וועגן דעם וואס מיר האבן געלערנט אז רקב די פארפוילונג פון א מת איז מטמא איז דווקא ווען אין דעם ווען דאס איז געווארן פארפוילונג איז נישט געווען אין דעם צונויפגעמישט א פוילקייט פון א אנדער זאך, אויב דאס איז שוין געווארן רקב פון א מת אפילו עס מישט זיך צו אנדערע זאכן אויב ס'דא דער שיעור פון מלא תרבות. איז עס מטמא, נאר מען רעדט דעמאלט ווען עס ווערט רקב, מישט זיך צוזאמען פוילקייט פון א אנדער זאך, מען איז קובר דעם מת אין תכריכים, ווערט דאך פארפוילט, דער רקב קומט אי פון מת אי פון די תכריכים, דעמאלט גייט נישט אן דער דין פון רקב, אדער מען איז קובר דעם מת אין דער ערד. איז אויך נישט דא דער דין רקב, ווייל גלייך איידער ס'איז נאך דא דער רקב איז דאך צונויף געמישט צוזאמען מיט דער ערד, ווען זשע קען זיין דער דין רקב? קען נאר זיין דער דין רקב אין איין פאל, אז מ'האט קובר געווען דעם מת נאקעט אין א ארון וואס דער ארון איז געווען געמאכט פון הארטע שטיינער פון שיש וואס דעמאלט או איז דער רקבון די פארפוילטקייט איז נאר דער מת אליין ס'איז נישט צונויפגעמישט פון די מלבושים פון די תכריכים און נישט צונויפגעמישט מיט דער ערד דאס וואס שפעטער ווען ס'איז שוין געווארן רקב ס'מישט זיך צונויף דאס ארט מען נישט תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט איזהו מת שיש לו רקב ביי וועלכן מת עה גייט אן דער דין וואס מיר האבן געלערנט אין דער משנה, אז מלוא תרווד רקב איז מטמא באוהל, און א נזיר טוט זיך אפשערן מת שנקבר ערום, אז דער מת איז געווארן באגראבן נאקעט, בארון של שיש, דער ארון איז געווען פון מערמלשטיינער. או אדער על גבי רצפה של אבנים, ס'איז געוועזן אונטן שטיינער, זה מת שיש לו רקב, ווייל דעמאלט איז נישט צוגעמישט צו דעם רקב קיין פוילקייט פון א אנדער זאך, ווי איז אבער נקבר בכסותו, וואס דעמאלט איז דאך דער רקב פאר חוץ פון די מת איז דאך אויך דא פון די תכריכים, אדער בארון של עץ, אין א ארון פון האלץ איז דאך אויך דא דער רקב פון די האלץ, או אדער על גבי רצפה של לבנים.

פון דעם רקב, וואס איז דאך זיכער דא א פארהאנען א תרווד פון דעם גוף המת, איז עס אויך טהור, ווייל עס דארף זיין אז ס'זאל ווערן, דער רקב זאל ווערן פון מת אליין אין אנפאנג. אמר עולא, האט עולא געזאגט, אין רקב, דער דין וואס מיר האבן געלערנט מלא תרווד רקב איז דאס נישט, אלא נאר הבא וואס איז געקומען מן הבשר פון די פלייש און מן הגידים און פון די אדערן און מן העצמות פון די ביינער, ווי עט אבער זיין אז ס'איז נאר געווען די רקב נאר פון פלייש, דעמאלט איז נישט דא דער דין רקב. איתיביה אויב מען ווייסט נישט איז שוין דא פרטי דינים ווי דאס איז דער ספק געשען צו ברשות היחיד צו ברשות הרבים איתיביה רבא לעולא האט רבא געפרעגט א קשיא עולא דו עולא זאגסט אז רקב דארף זיין אי בשר אי גידים אי עצמות האבן מיר געלערנט, רקב הבא מן הבשר טהור, אויב דער רקב קומט פון פלייש, פון די מת, איז דער רקב טהור, ווייזט אויס, הא מן העצם, אבער פון דעם עצם אליין טמא, ואף על גב דליכא בשר, אפילו ס'איז נישט דא קיין בשר, אזוי זאגט ער דאך דא אז ס'איז בשר איז טהור, ווייזט אויס עצם אליין איז טמא. זאגט די גמרא, אימא הכי, זאג אזוי, רקב הבא מן הבשר טהור, בשר אליין איז טהור, עד שיש עצם בבשר, עס דארף זיין א עצם אויכעט, פרעגט די גמרא, וואזשע איז ס'איז דא א עצם אויכעט, מיר האבן דאך פריער געלערנט, אז וועלכעס הייסט רקב, דווקא ס'איז פון דריי זאכן, בשר און עצם און גיד, הא ליכא גידים, ס'איז נישטא קיין גידים, און איך קען דאך נישט טייטשן אז צו זאגן בשר איז טהור אז ס'זאל זיין דווקא עצם און גידים אויך, האט דאך געדארפן שטיין אזוי, רקב הבא מן הבשר ועצם טהור, וועל איך פארשטיין עס מוז זיין מיט גידים, ענטפערט די גמרא. די גמרא האט געפרעגט הא ליכא גידים, זאגט די גמרא, אויב ס'איז דא בשר און עצם, איז אי אפשר לבשר ולעצמות בלא גידים, איז שוין זיכער אויב ס'איז דא בשר און עצמות, איז דא אדערן אויך אין דעם בשר, אויב אזוי שטעלט זיך א שאלה אויף עולא, פארוואס דארף עולא דערמאנען אז עס מוז זיין אי עצם אי בשר אי גידים, זאל ער זאגן עס דארף זיין עצם און בשר, און איך וועל דאך שוין וויסן אז גידים איז דא, ווייל מיר זאגן עס קען דאך נישט זיין קיין עצם און בשר אן גידים, איז תוספות פארענטפערט, מיר האבן דאך עס געלערנט דף נ עמוד א, אז ס'אמאל פארהאן א נפל שלא נתקשרו איבריו, א נפל וואס איז נאכנישט געווארן צוזאם פארמירט די איברים, דארט קען זיין עצם און בשר און גידים, איז דער פשט אזוי, די תנא פון די, און גידים נישט, די תנא פון דער ברייתא רעדט פון א מת, נישט פון קיין נפל, איז ממילא זאגט ער אז בשר אליין איז נישט קיין רקב, ס'מוז זיין מיט עצם, און אויב ס'איז דא עצם פארשטייט זיך ס'איז שוין דא גידים. עולא גייט מיר זאגן, דערציילן דעם דין, אז זאלסט וויסן זיין אז א נפל גייט נישט אן דער דין רקב, ווייל עס דארף זיין אויך גידים, אבער דער תנא פון דער ברייתא רעדט נישט פון קיין נפל. אמר רב שמואל בר אבא אמר ר' יוחנן, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז אויב די פוילקעיט איז צונויפגעמישט פוילקעיט פון א צווייטע זאך האט עס נישט דעם דין רקב, ווערט עס אנגערופן אויף דעם לשון פון גמרא גלגל, גלגל איז די טייטש ס'קייקלט זיך אוועק די דין טומאה. האט ער געזאגט א דין, שני מתים שקברם זה עם זה, מען האט קובר געווען צוויי מתים איינס מיט דעם אנדערן, איינס צוזאמען מיט דעם אנדערן, נעשו גלגלים זה לזה, ווייל עס איז דאך אויסגעמישט דער רקב פון ביידע מתים צוזאמען, גייט נישט אן דער דין רקב, די הלכה וואס מיר האבן רקב פון א מת איז מטמא איז דווקא ווען דער מת איז געווען אליין, נישט אז ס'איז אויסגעמישט די ריקבון פון א צווייטן מת. מתיב רב נתן, האט רב נתן געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט רקב הבא מב' מתים טמא, אויב ס'איז דא דער שיעור מלא תרווד און דאס איז פון צוויי מתים איז טמא. איך האב געלערנט פשט וויאזוי רעדט זיך דא אז מען האט קובר געווען ביידע מתים צוזאמען, זע איך דאך אז איך זאג נישט אז איינער זאל מבטל זיין דעם צווייטן, עס ווערט נישט קיין גלגלים. אמר רבא, האט רבא געזאגט, דא א מיינט מען שקברו זה בפני עצמו, מען האט דעם קובר געווען באזונדער, וזה בפני עצמו דעם אנדערן באזונדער, והרקיבו, זיי זענען געווארן פארפוילט, ועמדו על מלא תרווד רקב, ביידע מתים פון די געבליבן פון דעם און פון דעם איז געבליבן נאר א תרווד רקב, דאס הייסט אזוי, דער דין פון גלגלים איז נאר גערעדט געווארן ווען? בשעת ווען דאס ווערט פארפוילט, אויב בשעת דעם פארפוילן קומט צו פון א צווייטע זאך, אבער אויב די זאך איז געווארן פארפוילט פאר זיך און דער אנדערע מת אויך פאר זיך, דעמאלט איז זיך עס מצרף. לכאורה איז דאך שווער, תוספות פרעגט, וואס דארף דא שטיין ועמדו על מלא תרווד רקב? וואס איז דער פשט אז פון ביידע מתים איז נאר געבליבן איין תרווד? ווי וועט זיין דער דין אז ס'איז געבליבן פון דעם מת איז געבליבן צען תרוודים, צען לעפל און פון דעם צען תרוודים און כ'האב שפעטער מצרף געווען א האלבן תרווד פון דעם און א האלבן פון דעם איז דאך אויך דער זעלבער דין ס'איז מטמא

ווייל רקב הייסט די פלייש וואס האט געלעבט און דער מענטש איז געשטארבן און דאס ווערט פארפוילט, אבער דארטן ביי דער פיאטע איז דא אזעלכע הארטע פלייש וואס דאס האט סיי ווי לעבעדיגערהייט האט עס אויכעט נישט קיין חיות, מען שניידט עס אפ טוט נישט בלוטיגן. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן. האט רבה בר בר חנה געזאגט פאר רבי יוחנן, גזז שערו, ער האט אפגעשוירן די האר פון דעם מת, וקברו עמו, און ער האט עס קובר געווען מיט דעם מת, נעשה לו גלגלין, איז די שער איז אויכעט מבטל דעם דין רקב, דאס הייסט אז דער מת איז שוין נישט מטמא. תנן התם. האבן מיר געלערנט א משנה אין אהלות, כל שבמת טמא, דער גאנצער קערפער פון מת איז מטמא, חוץ מן השיניים, די ציינער, ווען דער מענטש ווערט געבוירן ווערט ער נישט געבוירן מיט די ציינער, איז דא א לימוד אז די שיניים זענען נישט מטמא, אויכעט והשער, ווען מען שניידט אפ די האר פון די מת איז עס נישט מטמא, והצפורן, און די נעגל פון די מת זענען נישט מטמא, ובשעת חיבורן, ווען זענען באהאפטן צו די מת, כולם טמאים, איז איז די שער און די צ און די נעגל און און די שיניים טמא, פארוואס? מ'האט דערזעהן אזוי ביי אוכלים איז אויכעט דא א דין אז די זאך וואס איז א אוכל איז עס מקבל טומאה, די זאך וואס איז נישט קיין אוכל איז נישט מקבל טומאה, איז דא א דין פון ידות אין אוכלים אז אויב דאס איז א האנטל, א וואס איז א טייטש א יד? איך האלט די כלי, האלט איך נישט די כלי נאר איך האלט ביי דעם יד, איז די זעלבע זאך אז דער אוכל לאמיר זאגן מערן. איז די מערן ווערן געהאלטן דארט ביי די בלעטער, און דעמאלט ווען דאס איז באהאפטן צו די מערן, ס'איז באהאפטן צו די אוכלים, דעמאלט ווערט עס אנגערופן א יד. ס'האט דעם זעלבן דין ווי דעם אוכל אליין, איז דא אויכעט ביי די מת אז אויב די האר זענען מחובר צו דעם מת איז עס מטמא סיי במגע סיי באוהל, במגע הייסט אויב מען האט אנגערירט אין די האר ווערט דער מענטש טמא, און באוהל קאן זיין אז דער מת איז געווען חוץ לאוהל און די האר האבן אריינגעשטארט אין דעם אוהל ווייל דאס איז מחובר למת, האט עס דעם דין ווי דער מת אליין, און ס'איז מטמא באוהל. בעי חזקיה, האט חזקיה געפרעגט א שאלה, שערו העומד לגלח, ס'איז געווען אמאל א קצבה, מ'האט געוויסט וויפיל א מענטש ווי גרויס די האר זענען, איז די האר וואס איז שוין נישט דער סדר מ'זאל זיי טראגן, זענען שוין גרויס, איך וואלט זיי אפגעשוירן. אדער צפורן די נעגל העומד לגזוז, און דאס איז מחובר צו דעם מת, מאי, ווי איז דער דין? מי אמרינן צי זאגן מיר כל העומד לגזוז כגזוז דמי, דאס וואס עס שטייט מען זאל דאס אפּשניידן איז עס שוין גלייך ווי ס'איז אפּגעשניטן, ממילא וועט אויסקומען אז ס'האט נישט דעם דין פון יד, און אויך וועט אויסקומען צו דעם פריערדיגן דין. אז דאס וועט ווערן גלגלים, אז דאס וועט מבטל זיין דעם דין רקב, או דילמא אדער, כאטש ס'שטייט דאך מען זאל עס אפשניידן, אבער השתא מיהא הא מחוברין, יעצט איז דאך עס באהאפטן, האט עס דעם דין ווי דער מת אליין. זאגט די גמרא, ונפשוט ליה איך קען זיך דאס פושט זיין מדרבה בר בר חנה, פון דער זאך וואס רבה בר בר חנה האט געזאגט, וואס האט פריער געזאגט רבה בר בר חנה, אז אויב איך האב אפגעשניטן די האר פון דעם מת און כ'האב עס קובר געווען צוזאמען מיט דעם מת, נעשה לו גלגלים, אזוי איז דאך דער דין די פוילונג פון מת איז נאר מטמא ווען ס'איז נאר די רקבון פון מת אליין, אבער דא אז ס'איז דא די פוילונג פון די האר אויכעט ווייל ס'איז אפגעשניטן איז נישט מטמא, וואס האט ער געזאגט אז מ'האט אפגעשניטן די האר טעמא משום דגזז ווייל מ'האט אפגעשניטן, הא אבער לא גזז אז מ'האט זי ניט אפגעשניטן, לא איז נישט אזוי דער דין. ווייל כ'האב געלערנט פשט, אויב מ'האט ניט אפגעשניטן, רעדט זיך עס ביי אלע האר, אפילו אזעלכע האר וואס איז עומד לגזוז, ווייל אויב נישט האט ער דאך געדארפן דערציילן א גרעסערן חידוש, אפילו איך האב ניט אפגעשניטן די האר, נאר די האר זענען אזעלכע וואס איז עומד לגזוז, ווערט עס גלגלים. זע איך דאך אז איך זאג, אז כל זמן מען האט עס ניט אפגעשניטן, ווערט דאס אנגערופן א חלק פון מת. זאגט די גמרא, הכי קאמר, רבה בר בר חנה צו רבי יוחנן האט נישט געוואוסט דעם דין טאקע, האט ער געזאגט, גזז האט אפגעשניטן די שער, הרי זה גלגלה, דאס איז זיכער גלגלה, וואס איז טייטש גלגלים, דאס טוט אוועקנעמען דעם דין וואס מיר האבן געלערנט מלא תרווד רקב מטמא באוהל, לא גזז מיבעיא ליה, דעריבער האט ער געזאגט גזז ווען מען האט אפגעשניטן די האר, ווייל ביי לא גזז ווען מען האט ניט אפגעשניטן האט ער נישט געוואוסט. בעי רבי ירמי', רבי ירמי' האט געפרעגט א שאלה, רקב הבא מן העקב, מהו. אז ס'איז געווארן דער מת איז געקומען דער ריקבון איז געקומען מן העקב פון די פיאטע, און מיר האבן דאך געזאגט ביי די פיאטע איז דא דיקע פלייש וואס דאס אפילו לעבעדיגערהייט האט דאס אויכעט נישט קיין חיות, מ'שניידט עס אפ ס'גייט נישט קיין בלוט, צו זאגן מיר ווי דער דין, צו זאגן מיר כי גמירינן רקב, ווען האבן מיר דעם דין רקב? הבא מכוליה מת, עס קומט פון די מת פון די זאך וואס די זאך איז אפגעשטארבן, די זאך וואס האט פריער געהאט חיות און נאכער איז עס אפגעשטארבן, אבל דאתא מן העקב וואס האט דאך פריער אויך נישט געהאט קיין חיות, לא, גייט נישט ביי דעם אן דער דין וואס מיר זאגן די פארפוילונג פון די מת איז מטמא, או דילמא אדער, לא שנא, ס'איז נישט קיין חילוק. אז דער דין רקב גייט אויך אהן הבא מן העקב. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיך פושט זיין פון א ברייתא, דתנא רב נתן בר רב אושעיא, רב נתן בר רב אושעיא האט געלערנט רקב הבא משני מתים, דאס האט מען פריער געלערנט רקב וואס קומט פון צוויי מתים, טמא, און וויאזוי האב איך דאס יא איינגעלערנט שפעטער, וויאזוי איז דאס געוועזן אין וואס פאר א אופן אז ס'איז נישט געבליבן וירקיבו ויעמדו על מלא תרווד רקב, אז פון ביידע מתים כ'זאל צוזאמענעמען דעם גאנצן רקב איז געוועזן א תרווד, דאס הייסט אזוי, דעמאלט ווען עס ווערט פארפוילט נאר איין אבר די האנט. ווייס איך דאך זיכער אז אין דעם איז נישט דא קיין רקב פון דעם עקב, אבער די שאלה איז געוועזן אז ס'ווערט פארפוילט דער גאנצער קערפער, ווייס איך נישט, אפשר האט איז דער רקב האט זיך אנגעהויבן פריער פון דעם עקב, און ביי דעם עקב ביי דער פיאטע גייט נישט אהן דער דין פון רקב, און מיר האבן דאך געזאגט אז ביי די זאך וואס ווערט פארפוילט צוזאמען מיט דעם מת, דאס ווערט גלגלים, דאס נעמט אוועק דעם דין רקב. ווערט דאך דארטן דערמאנט אז ס'איז נישט געבליבן, פון די מתים איז נישט געבליבן נאר מלא תרווד, און וואס האבן מיר דארט געזאגט אז עס איז מטמא?

פון דעם עיקר? נישט קיין זיכערע זאך, ס'קען זיין ס'איז פון דעם עקב, ממילא איי ווי די פוינט איז פון דעם עקב, ס'קען אמאל זיין אז ס'איז דא דא עקב און ס'קען זיין ס'איז נישט דא עקב, דעריבער דארף דאך עס נישט מטמא זיין, ס'דארף זיין אז. ברוך השם, מסכת נזיר, דף נ"א עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט כברייתו. תני עולא בר חנינא, עולא בר חנינא האט געלערנט א ברייתא, מת שחסר, מען האט קובר געווען א מת, ס'האט געפעלט פון אים א אבר, אין לו רקב, אין דער משנה האט מען דאך געלערנט אז רקב הייסט וואס ווערט פארפוילט, אז דער רקב פון מת איז מטמא, אזוי דאך איז לשון פון דער משנה אז דער נזיר איז מגלח על מלא תרווד רקב, איז דאס נאר גערעדט געווארן אז מען האט קובר געווען א גאנצן מת, אבער אויב ס'האט געפעלט אן אבר פון מת, אין לו רקב. יא, מען האט אים קובר געווען מחוסר אבר, ולא תבוסה. ס'איז דא נאך א דין אז מען דארף מפנה זיין א מת, בכלל דאס איז געוועזן ווען די אידן האבן עולה רגל געווען, האט מען דאך געוואלט אז די וועגן זאלן גיין בחזקת טהרה, איז אז מען געפינט א מת מצוה טאר מען נישט אוועקנעמען פון ארט, אזוי איז דער דין מת מצוה קונה מקומו, דעמאלט זאגט דאך דארט די גמרא אז מען האט עס באגאסן ארום מיט ווייסע קאלך, ס'איז מען זאל וויסן אז דא איז א קבר, נאר אויב ס'איז מען ווייסט נישט נעמען מיר מסתמא אן ס'איז נישט קיין מת מצוה, ווייל א מת מצוה האט א קול, איז דא א דין אז מען טוט איבערפירן דעם מת פון דעם ארט אין א אנדער ארט, איז נישט גענוג וואס איך נעם ארויס דעם מת, נאר איך דארף אויך מיטנעמען די ווייכע ערד, און ס'איז נישט גענוג איך נעם מיט די ווייכע ערד ארום אים, נאר איך דארף אויך מיטנעמען א חלק פון די קרקע בתולה, דרײַ אצבעות קרקע בתולה ווערט אנגערופן. ערד וואס איז נאך קיינמאל נישט געווארן געגראבן, איז דארט אז מען האט געפונען א מת וואס איז חסר, גייט נישט אן דער דין פון תבוסה, מען קען ווי מען זאגט נאר אים ארויסנעמען, און אביסל ערד וואס דוכט זיך אז ס'האט איינגעזאפט דורך דעם רקבון, מער נישט. ולא שכונת קברות, ס'דא א דין אז אויב מען געפינט דריי קברים צוזאמען, און מען זעט ווי דער סדר פון דעם קבר פון די קברים איז, ס'איז אפגעוויי דערווייטערט איינס פון אנדערן, וויפיל עס איז דער מנהג ביי אידן, וואס דער מנהג איז ס'איז דערווייטערט פון פיר אמות ביז אכט אמות, און איך טרעף דארט דריי מתים, האבן מיר מורא אז דארט איז געווען א בית הקברות, דאס וואס איך וועל פון דארט אוועק נעמען די דריי מתים מיט א תבוסה אויף א צווייטן ארט איז נישט גענוג, נאר איך מוז נאך בודק זיין אין יעדן זייט כ אמות. איז ווי וועט זיין אז מען האט געפינען דריי מתים און איינע פון די מתים איז חסר, האט דאס נישט קיין דין פון שכונה, וואס דעמאלט דעמאלט נעמען מיר אהן אז ס'איז גענוג ס'זאל זיי אוועק נעמען, פארשטייט זיך די תבוסה דארף איך אויך אוועק נעמען פון דיע צוויי, ווייל דיע צוויי זענען דאך געווען גאנצע. איז ביי דעם באמת איז עס נישט קיין בית הקברות, וואס הייסט אויב ס'איז געוועזן דערווייטערט מער ווי די שיעור איז צו דערווייטערן, אדער ס'איז געווען דערנענטער איז עס געוועזן, איז דאס א סימן אז מ'האט דארט קובר געווען עראידיג און ס'איז נישט קיין בית הקברות, איז די אלע דריי דינים דארף מען פארשטיין. וואס איז די חילוק צו דער רקבון איז פון א גאנצן מת וואס איז געווארן נקבר צו נישט קיין גאנצן? די זעלבע זאך תבוסה, אויב עס איז פעלט א אבר זאל נישט זיין דער דין תבוסה, צו די זעלבע זאך שכונת קברות איז תוספות זאגט ואם הוא הלכה למשה מסיני מוטב. און די זעלבע זאך זאגט דער ראש אז אזוי איז געווען די הלכה למשה מסיני, דער מאירי וויל געפינען א טעם אויף דיע זאכן, ער זאגט אז אויב דער מת איז געווען חסר, וואס הייסט מ'האט נישט קובר געווען דעם גאנצן מת, איז א סימן אז דא איז פארגעקומען א געשלעג פון מענטשן, און דען האט מען אזוי קובר געווען, והא ראיה האסטע ער איז חסר, לויט די מאירי דארף איך נישט לערנען אלעס הלכה למשה מסיני, נאר ס'איז א סברא עס איז בקרה. אבער דאס וועט נאר זיין גוט דער מאירי אויף שכונת קברות, אבער אויף תפוסה איז דארף מען אויך דאס אויך זאגן לכאורה אז ס'איז נאר כ'נעם אן אז ס'איז חסר'דיג דעמאלט איז נישט דא די הלכה אז אז מ'דארף מיטנעמען די ערד. מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא. דו זאגסט אז אויב דער מת איז חסר, אין אנדערע ווערטער רקבון, פארפוילקייט פון איין איבר, איז נישט מטמא. די גמרא ווערט דערמאנט א מחלוקת, דאס איז דאך זיכער אז כזית בשר מן המת איז מטמא במגע במשא באוהל, ווי וועט זיין כזית בשר מן האיבר מן החי, ס'זאל נישט פאסירן מ'האט איינעם אפגעשניטן א האנט, איז דאך די גאנצע איבר האבן מיר דאך געלערנט איבר מן החי איז מטמא, ווי וועט זיין דער בשר פון דעם איבר מן החי, איז דא א מחלוקת. איינער זאגט ס'איז מטמא, ווייל גיב אזוי ווי איך זאג, בשר מן המת, כזית בשר מן המת איז מטמא, איז די זעלבע זאך כזית בשר מן הפורש מן האיבר החי איז אויך מטמא. איז דער וועלכער איז מטהר האט אים אפגעפרעגט, דו ווילסט צוגלייכן בשר מן החי צו בשר מן המת, לא, ס'איז נישט גלייך, אם אמרת במת, ווייסטו פארוואס במת איז דא דער דין אז כזית בשר מן המת איז מטמא, שיש לו רוב, דארט טרעפט מען נאך א חומרא אז ס'איז דא א דין פון רוב, האמער דאך געלערנט אז אויב איז גלייך דער ערשטער דין אין דער משנה על המת, האמער דאך אפגעטייטשט אז ס'איז נישט געוועזן דער גאנצער מת, נאר ס'איז געוועזן רוב בנינו אדער רוב מנינו, אפילו ס'איז ווינציגער ווי א רובע הקב איז עס אויך מטמא באוהל און נזיר מגלח. און נאך א זאך, ורובע ס'איז דא ביי אונז אין דער משנה שטייט אז עצמות איז נזיר מגלח א חצי קב, אבער אין אהלות איז דאך דא א משנה לגבי דעם דין ס'זאל מטמא זיין באוהל, איז דער שיעור נישט חצי קב נאר רובע הקב, נאר דאס איז הלכה למשה מסיני, כאטש ס'מטמא באוהל דער נזיר איז נישט מגלח, און נאך א חומרא וואס פארהאנען און מלא תרווד רקב, איז דא דאס טרעפט מען ביי א מת, אבער תאמר בחי ווען א מענטש לעבט שאין לו לא רוב, עס גייט נישט אן אין די דין א רוב אז אז דער רוב זאל מטמא זיין, ולא רובע עס איז נישט דא די דין פון רובע קב, ולא מלא תרווד רקב, און די דין רקב גייט אויך נישט אן ביי קיין חי, היכי דמי, ווי קאן זיין די מציאות רקב ביי א חי? דארף איך דאך לערנען אז מ'האט אראפגענומען איין איבר און דארקיב און דאס איז געווארן חד איבר, ס'איז געווארן פארפוילט חד איבר, זאגן מיר אז ביי א חי גייט נישט אן דער דין. דכוותה גבי מת, די זעלבע זאך אז ס'וועט זיין ביי א מת אז איך האב נאר איין איבר פון א מת, אפילו חד איבר, איכא רקב, נאר איין איבר איז אויכעט דא רקב, וואס האסטו פריער געזאגט אז אויב עס פעלט עפעס פון דעם מת איז נישט דא דער דין רקב, דא זאג איך דאך אז דעם זעלבן אופן וואס ביי מת איז דא רקב איז ביי חי נישט דא קיין רקב. וועלכע אופן איז דא ביי חי? איז דאך נאר פון איין איבר, דער מענטש לעבט דאך מוז איך רעדן זיך דא אויך דארף איך זאגן אז ביי א מת איז דא דער דין רקב פון איין איבר, ענטפערט די גמרא מי קתני שטייט דען דא הא מת אז אויב דער מענטש איז געשטארבן אין דעם זעלבן אופן איז דא דער דין אז רקב זאל מטמא זיין ביי א מת? הא קא משמע לן, אין אמת'ן פון איין איבר איז נישט קיין חילוק, אפילו איין איבר פון א מת איז אויך נישט דא קיין דין רקב, נאר דאס דערציילט ער מיר, שום מת יש לו רקב, ביי א מת טרעפט מען אמאל רקב, ווען טרעפט מען דעם רקב? ווען עס איז א גאנצער מת, שום חי, אבער ביי א חי אין לו רקב, אבער אין אמת'ן איין איבר פון א מת איז אויך נישט דא דער דין רקב. בעי רבא האט רבא געפרעגט א שאלה, הרקיב כשהוא חי, א איבר ביי א מענטש פון א קראנקהייט איז געווארן פארפוילט ווען דער מענטש האט געלעבט, וחזר ומת, און דער מענטש איז געשטארבן, און מ'האט יעצט די שאלה, דער רקב פון דעם איבר, דער מענטש האט פריער געלעבט און יעצט איז ער געשטארבן, מהו דער דין, כי גמירי רקב, אפשר די הלכה וואס מיר האבן א רקב איז מטמא איז דווקא דירקב כשמת, און דא א האט ער דאך געלעבט, דער איד דא איז דאך געווארן פארפוילט ווען ער האט געלעבט איז נישטא דער דין רקב, או דילמא אדער השתא מיהא הא מיית, יעצט איז ער דאך געשטארבן, רופט זיך עס אן רקב פון א מת. זאגט די גמרא תא שמע, איך וויל זיך פושט זיין פון דעם וואס מיר האבן פריער דערמאנט, איך האב געוואלט זאגן, אזוי ווי כזית בשר מן המת איז מטמא, האב איך געוואלט זאגן די זעלבע זאך כזית הפורש מן האבר מן החי זאל אויך מטמא זיין, האב איך אפגעשלאגן לא, ניין, אם אמרת במת ווייסטו פארוואס ביי מת איז דא די חומרא אז כזית בשר מן המת איז מטמא? ווייל דארט איז דא נאך חומרות שיש לו רוב, ביי א מת איז דא א דין אז רוב בנינו אדער רוב מנינו איז מטמא, ורובע, ס'איז דא א דין אז רובע הקב פון עצמות איז מטמא, און ס'איז אויך דא א דין או מלא תרווד רקב א פולע לעפל מיט רקב איז מטמא תאמר בחי אבער ביי א חי איז נישט דא די זאכן וכו' ווייזט אויס פון דא טעמא משום חי ווען דער מענטש לעבט, דעמאלט גייט נישט אן ביי אים דער דין פון רקב. הא מת, אויב ער איז געשטארבן, יש לו רקב, אפילו דעמאלט ווען דער רקב איז געווארן ווען דער מענטש האט געלעבט, זע איך דאך אז אויב ירקב כשהוא חי וחזר ומת, איז דא דער דין פון רקב.

שום חי אין לו רקב, אפילו ער איז שפעטער געשטארבן איז אויך נישט דא דער דין רקב אויב דער רקב איז געווארן ווען ער האט געלעבט. בעי רבא, האט רבא געפרעגט א שאלה, דער דין איז אלע שרצים טאר מען נישט עסן, דאך איז דא א חילוק פון די שמונה שרצים וואס זיי ווערן דערמאנט אין פרשת שמיני צו אנדערע שרצים, ס'איז דא א חילוק לגבי טומאה און ס'איז דא א חילוק לגבי אכילה, לגבי טומאה איז דא א חילוק, אלע שרצים זענען נישט מטמא. א אויסנאם, די שמונה שבטים זענען מטמא. און ביי אכילה איז דא א חילוק, אלע שרצים איז מען מחוייב אז מען עסט א כזית פון זיי, און ביי די שמונה שרצים זאגן מיר אז די אכילה האט דעם זעלבן דין ווי טומאה, אזוי ווי דער שיעור צו מטמא זיין איז בכעדשה, איז די זעלבע זאך ביי די אנדערע שרצים די שמונה שרצים, דער שיעור אז זאל זיין מחוייב אלץ אכילה, איז בכעדשה. כאטש מיר זאגן דאך אנדערע שרצים איז דער שיעור פון אכילה א כזית, אבער דעמאלט ווען ער עסט א גאנצע בריה, א גאנצע באשעפעניש, וואס די גאנצע באשעפעניש איז ווינציגער ווי א כזית, איז ער מחוייב, ווייל דאס רופט זיך אן אלץ בריה, וועט זיין אז מען האט עס צעריבן. אז מען האט עס צעריבן דעמאלט פארלירט עס שוין דעם דין פון בריה, דעמאלט דארף מען שוין האבן כזית.